מען האלט דף נ ה, מען הייבט אן די משנה פיר שורות פון אויבן, זאגט די משנה העיד רבי יוחנן בן גודגדא, רבי יוחנן בן גודגדא האט עדות געזאגט כמה הלכות, די ערשטע הלכה וואס ער האט געזאגט, על החרשת שהשיאה אביה, ס'הייסט אזוי, א חירש שוטה וקטן בעצם זענען נאך נישט קיין בני דעת, און מען קען נישט מקדש זיין א חרשת מיט א שוטה און א קטנה, אבער די הלכה איז אז א טאטע קען מקבל זיין קדושין מדאורייתא פאר בתו הקטנה. און ס'איז חל א קידושין דאורייתא, און די זעלבע זאך, טאמער די בתו הקטנה איז א חירשת, איז די זעלבע זאך, ער קען מקבל זיין קידושין פאר איר. איז טאמער די חירשת, די טאטע האט איר חתונה געמאכט, איז זי א נשואה דאורייתא, האט רבי יוחנן בן גודגדא מעיד געווען שהיא יוצאה בגט, הגם זי איז נישט קיין בר דעת, אף על פי כן קען מען געבן די גט צו די חירשת אליין. צו די טאטע קען מען שוין נישט געבען די גט ווייל כיוון שנישאת שוב אין לאביה רשות בה, אבער די חרשת אליין קען מקבל זיין די גט, איי זי האט נישט קיין דעת? תירוץ איז, זאגט רש י, וויבאלד א גט קען מען געבען בעל כרחה, קידושין קען מען נישט געבען בעל כרחה, קידושין מוז זיין מדעתה, כדי די אישה זאל זיך מקנה זיין מוז עס זיין מדעת האישה, אבער גירושין העלפט בעל כרחה, זעהט מען על כרחך מען דארף נישט האבען די דעת פון די אישה, איז אויב אזוי אפילו א חרשת וואס האט נישט קיין דעת מאכט נישט אויס, ווילאנג ס'איז משלחה ואינה חוזרת, און זעהט אויס דאס האט די גמרא געהאלטן אז א חירשת האט גענוג דעת אז זי איז א משלחה ואינה חוזרת, איז בסדר, איי זי האט נישט קיין דעת? נישט געפערליך, מ'קען דאך מגרש זיין בעל כרחה. נאך א הלכה האט ער געזאגט, על קטנה בת ישראל שנישאת לכהן, דא רעדט מען א קטנה יתומה זאגט רש י, וואס מדאורייתא איז נישט דא קיין קידושין, מ'קען דאך נישט מקדש זיין קיין קטנה, זי האט נישט קיין דעת, אבער חכמים מתקן געווען א קידושין דרבנן אז. אחיה ואמה קען איר מקדש זיין, איז א קטנה בת ישראל שנישאת לכהן דורך א קידושין דרבנן שאוכלת בתרומה, אז וויבאלד די מאן איז א כהן מעג זי עסען בתרומה, איי ס'איז דאך נישט קיין נישואין דאורייתא, זאגט רש י דא רעדט מען תרומה דרבנן, אז תרומה דרבנן למשל מדאורייתא איז נאר דא א חיוב תרומה אויף דגן תירוש ויצהר, אנדערע נטיעות איז דא תרומה דרבנן, איז תרומה דרבנן מעג א קטנה וואס איז נשואה מדרבנן צו א כהן מעג זי עסן תרומה דרבנן, זאגט רש י די חידוש איז אז מען איז נישט גוזר קיין גזירות. נאך א הלכה, ואם מתה די קטנה וואס האט חתונה געהאט א נישואין דרבנן, ואם מתה טאמער זי שטארבט בעלה יורשה, יעצט א אישה וואס איז נשואה דאורייתא איז פשוט אז די בעל ירשנ'ט, דא די חידוש איז הגם ס'איז נאר א נשואה דרבנן איז מדאורייתא איז נישט דא קיין נישואין אף על פי כן איז דא א הפקר בית דין הפקר האט די חכמים מתקן געווען אז די בעל איז איר יורש. נאך א חידוש ועל המריש הגזול איינער האט גע'גנב'עט א קורה א ברעט און ער האט עס שבנוי בבירה, ער האט גענומען די קורה און ער האט עס גענוצט צו בויען אין א הויז, און יעצט איז עס געווארן א חלק פון די הויז, איז נארמאל ס'איז דא א דין פון והשיב את הגזילה, וואלט ער געדארפט צוריק געבן די קורה, ער וואלט געדארפט צונעמען די הויז כדי צוריק געבן די קורה, האבן די רבנים מתקן געווען בכהאי גוונא שיטול את דמיו, אז די נגזל מוז מסכים זיין צו נעמען די ווערט פון די קורה, און מ'איז נישט מחייב די גזלן זאל צוברעכן די הויז כדי צוריקצאלן די קורה אליין פארוואס מפני תקנת השבים מ'האט געוואלט ער זאל קענען טון תשובה טאמער די הלכה איז אז ער דארף צוברעכן די הויז כדי צוריקצוגעבן די קורה וועט קיינער עס נישט טון מענטשן נישט טון קיין תשובה איז אלס תקנת השבים האט מיקל געווען אז ער קען אפצאלן מיט געלט די לעצטע הלכה איז על חטאת הגזולה הגם א גנב האט געגנבעט א בהמת חולין, און ער איז געווען מחויב א חטאת, האט ער מקדיש געווען די בהמה גזולה פאר א חטאת. איז טאמער ס'איז א חטאת גזולה שלא נודעה לרבים, אז ס'איז נישט ידוע לרבים אז עס איז געווען חטאת גזולה, עס איז געווען א בהמה גזולה, איז די הלכה שהיא מכפרת, אז דער מענטש וואס ער ברענגט דער קרבן איז דאס מכפר, הגם ס'איז א קרבן גזולה, האבן די חכמים מתקן געווען אז ס'איז מכפר דארף מען נישט ברענגען נאך א קרבן כל זמן ס'איז לא נודע לרבים, רוב ראשונים לערנען לא נודע לרבים מיינט אז ס'איז נישט נודע פאר ג' אנשים, און פארוואס טאקע מפני תיקון המזבח, די גמרא וועט מסביר זיין וואס מיינט דאס תיקון המזבח. זאגט די גמרא, אמר רבא, מעדותו של רבי יוחנן בן גדגודה, פון די וואס רבי יוחנן בן גדגודה האט געזאגט אז א חירשת שהשיאה אביה קען מען איר געבן א גט הגם זי האט נישט קיין דעת, ווייל וויבאלד א גירושין איז סיי ווי סיי בעל כרחה פעלט נישט אויס איר דעת, איז פון דארטן קען מען לערנען אז טאמער איינער אמר לעדים, א מענטש זאגט פאר צוויי עדים, ראו גט זה שאני נותן לה, ער ווייזט זיי א גט, קוק איך גיי געבן די גט צו מיין פרוי, וחזר ואמר לה, דאס האט ער געזאגט נישט אין פראנט פון די ווייב, דאס האט ער געזאגט אין פראנט פון עדים. יעצט גייט ער מיט די גט צו די פרוי, וחזר ואמר לה, כנסי שטר חוב זה, נעם דא די שטר חוב. קיצור זי מיינט אז זי באקומט דא א שטר חוב, זי כאפט נישט אז זי באקומט דא א גט. איז די הלכה הרי זו מגורשת, הגם ס'איז נישט דא קיין דעת פון איר לקבל גירושין, ווייל זי מיינט זי באקומט א שטר חוב. אף על פי כן, דאס לערנט מען פון די דין פון ר' יוחנן בן גדגודה, אז היות מען דארף נישט האבן די דעת פון די אישה, ממילא גייט מען נישט אן טאמער זי מיינט אז עס איז א שטר חוב, מען דארף סיי ווי סיי נישט האבן איר דעת, והא ראיה, אפילו א חירשת וואס פארשטייט נישט וואס טוט זיך, קען מען מגרש זיין. מי לא אמר רבי יוחנן בן גדגודה לא בעינן דעתה, הכא נמי לא בעינן דעתה, פרעגט די גמרא פשיטא, אוודאי, וואס איז די גרויסע חידוש וואס רבא זאגט, יעדע איינער וואס לערנט די משנה פארשטייט די דין, זאגט די גמרא די חידוש איז מהו דתימא, כיוון דאמר כנסי שטר חוב זה, וויבאלד ער האט געזאגט כנסי שטר חוב זה, איז אפשר ליגט אין דעם א גילוי דעת אז בטולי בטליה, ער מיינט דא מבטל צו זיין די גט, אז איך גיב עס נישט לשם גט, פון דעם וואס ער האט געזאגט כנסי שטר חוב, איז דאס א גילוי דעת אז ער מיינט נישט צו געבן דא א נתינת גט, און ממילא זאל עס נישט האבן קיין דין פון א גט. קא משמע לן, ניין, ער האט נישט געמיינט מבטל צו זיין די גט, ווייל אם איתא דבטליה, ווען די כוונה וואלט געווען מבטל צו זיין אז ס'איז נישט קיין נתינת גט, איז לעדים הוה אמר להו, וויבאלד לכתחילה האט ער געזאגט פאר די עדים קוק איך גיי דא געבן א גט פון מיין פרוי, טאמער ער וויל חוזר זיין וואלט ער געדארפט זאגן פאר די עדים דו ווייסט וואס, ניין, איך גיב א שטר חוב, כדי מגלה צו זיין אז ס'איז נישט דא קיין נתינת גט. וויבאלד ער האט עס נישט געזאגט פאר די עדים איז א ראיה אז ער מיינט נאך אלץ צו געבן א גט, איז אויב אזוי פארוואס זאגט ער כנסי שטר חוב? והאי דקאמר הכי משום כיסופא, ער האט זיך געשטערט, געשעמט, צו געבן פאר זיין פרוי א גט זאל כאפן וואס טוט זיך, ס'איז נישט געווען באקוועם, האט ער געזאגט כנסי שטר חוב, ווי איינמאל ס'איז אנגעקומען צו איר רשות, איז זי מגורשת בעל כרחה, לעדים האט ער נישט חוזר געווען. נאך א דין איז געשטאנען אין די משנה, אז קטנה בת ישראל, וויבאלד ס'איז דא נישואין דרבנן, ס'איז דא קידושין דרבנן דא, ווייל די מאמע און די ברודער קענען איר חתונה מאכן, איז די הלכה זי קען עסן טאמער מ'האט איר חתונה געמאכט צו א כהן, ס'איז א קידושין דרבנן, קען זי עסן תרומה דרבנן. איז די גמרא מדייק, רש"י זאגט אז די דיוק איז פון דעם וואס די משנה הייבט זיך אן מיט חרשת, און נאכדעם גייט מען צו קטנה, פארוואס האט מען נישט געזאגט דאס צווייטע דין אויך חרשת, אז א חרשת בת ישראל שנישאת לכהן, שאוכלת בת שאוכלת בתרומה. זאגט די גמרא ואילו חרשת לא אכלה, טאמער א חרשת האט חתונה געהאט, נאכאמאל על ידי, על ידי עצמה, ווען זי איז געווארן א גדולה האט זיך אליינס חתונה געמאכט צו א פיקח, איז אוודאי מדאורייתא, וויבאלד ס'איז א חרשת, איז נישט קיין בת דעת און נישט קיין קידושין, אבער חכמים האבן מתקן געווען אז ס'איז דא קידושין פאר א חירש און חרשת, איז משמע אז וויבאלד די גמרא, די משנה האט משנה געווען מ'האט אוועקגעגאנגען פון חרשת צו קטן, איז משמע אז חרשת לא אכלה, טאמער חרשת האט חתונה געהאט מיט א פיקח א קידושין דרבנן, לא אכלה וואלט זי נישט געקענט עסן קיין תרומה. פארוואס נישט? לכאורה, תרומה דרבנן זאל זי זיכער קענען עסן, אזוי ווי די קטנה וואס האט קידושין דרבנן קען עסן תרומה דרבנן, פארוואס קען נישט די חירשת? מאי טעמא? גזירה מ'האט גוזר געווען, מ'האט גוזר געווען, טאמער מ'וועט לאזן א חירשת וואס האט חתונה געהאט מיט א פיקח זאל עסן תרומה, איז מען גוזר שמא יאכיל חירש בחירשת, אז הוא הדין א חירשת וואס האט חתונה מיט א חירש, וועט אויך עסן תרומה. פרעגט די גמרא, און וואס איז די פראבלעם טאמער א כהן חירש האט חתונה געהאט מיט א חירשת אז זי זאל עסן תרומה, וואס איז די פראבלעם אז זי גייט עסן תרומה, וליכול, זאל זי עסן א תרומה, זי איז דאך נישט קיין בת דעת, און די הלכה איז קטן אוכל נבילות, ס'איז אזוי ווי א קטן אוכל נבילות, און צו די שאלה וועגן דעם אויב ס'איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז קטן אוכל נבילות, מ'טאר טאקע נישט מאכיל זיין, ספינן בידיים טאר מען נישט, אבער אין בית דין מציווין להפרישו, וויבאלד אז א קטן איז נישט קיין בר דעת, איז אין בית דין מציווין להפרישו, איז דא אויכעט, אויב ס'איז א חירשת וואס איז נישט קיין בת דעת, איז וואס איז די פראבלעם? גוזר שמא יאכיל חירש בחירשת, איז וואס איז? אפילו זי עסט, מ'דארף נישט מוחה זיין, ווייל ס'איז אזוי ווי א קטן אוכל נבילות וואס אין בית דין מצווין להפרישו, איז זאגט רש"י אויב אזוי אפילו תרומה דאורייתא איז נישט קיין פראבלעם, מ'דארף אים נישט מפריש זיין פון דעם. איז פרעגט די מהרש"א ער פארשטייט נישט דא וואס איז געווען בכלל די גמרא'ס הוה אמינא מ'זאל גוזר זיין אטו חירש בחירשת, וואס איז די הוה אמינא אז חירש בחירשת זאל זיין ערגער פון חירשת מיט א פיקח, בפרט אז מען רעדט דא תרומה דרבנן און מען האט געזאגט וויבאלד ס'איז א קידושין דרבנן קען מען עסן תרומה דרבנן, איז וואס איז חרש און חרשת ערגער פון חרשת מיט א פיקח? זאגט די מהרש"א אז אין אנפאנג האט די גמרא געפרעגט לויט די מאן דאמר אז קטן אינו אוכל נבילות, אז טאמער מען זעט א קטן וואס עסט נבילות מוז מען אים מפריש זיין, איז לויט די מאן דאמר איז וואס איז פשט אז קטנה האט מען מתיר געווען בתרומה ווייל ס'איז נאר תרומה דרבנן? ווען זאג איך אז קטן אוכל נבילות איז בית דין מצווין להפרישו ביי איסורים דאורייתא ווי נבילה אבער א איסור דרבנן תרומה דרבנן איז נישט קיין פראבלעם איז ממילא אזוי ווי מ'האט מתיר געווען א קטנה וואס האט חתונה געהאט מיט א כהן א קידושין דרבנן מעג זי עסען תרומה דרבנן? פרעגט די גמרא פארוואס דווקא א קטנה האט מען מתיר געווען? וואס איז מיט א חירשת וואס האט חתונה געהאט מיט א פיקח זאל אויך מותר זיין? ווייל וויבאלד ס'איז דא קידושין דרבנן זאל מען קענען עסען תרומה דרבנן. אויף דעם זאגט די גמרא מ'איז גוזר אטו חירש בחירשת. עס איז טאקע די מהרש"א'ס קשיא פארוואס איז חירש בחירשת ערגער פון פיקח בחירשת? אויף דעם זאגט די מהרש"א ווייל מ'האט מורא טאמער מ'גייט מתיר זיין תרומה דרבנן עט מען קומען מתיר זיין תרומה דאורייתא. בשלמא ווען מען רעדט וועגען א בעל וואס איז א פיקח, עט ער מונע זיין די פרוי פון עסען תרומה דאורייתא, וויבאלד ער איז א פיקח עט ער איר נישט צולאזען, מצווין להפרישה עט טאקע מקפיד זיין אז זי זאל נישט עסען קיין תרומה דאורייתא, אבער מען האט מורא טאמער מען איז מתיר א פיקח מיט חרשת עט מען שוין צוקומען מתיר זיין חרש מיט חרשת, און ווען די בעל איז א חרש און ער האט נישט קיין דעת אין הכי נמי אז דארטן איז נישט קיין פראבלעם אז די חרשת זאל עסען תרומה דרבנן וויבאלד ס'איז דא א נישואין דרבנן, אבער מ'האט מורא זי עט קומען צו עסן תרומה דאורייתא און דער בעל וויבאלד ער איז א חרש עט ער נישט מונע זיין. אזוי איז געווען די אנפאנג פון די גמרא'ס חשבון, יעצט פרעגט די גמרא, אבער וואס איז מיט די אנדערע מאן דאמר, לויט די מאן דאמר וואס קטן אוכל נבילות איז מען יא מצווה להפרישו, אה, אנטשולדיגט, אז קטן אוכל נבילות אין בית דין מצווין להפרישו, איז אויב אזוי וואס איז די פראבלעם פון א חירש מיט א חירשת? זי קען דאך עסן אפילו תרומה דאורייתא, מען דארף נישט מפריש זיין. איז ממילא פארוואס זאגסטו אז א פיקח מיט א חירשת איז אסור אטו חירש און חירשת, אפילו חירש און חירשת איז נישט קיין פראבלעם, אין הכי נמי, מ'עט צוקומען צו עסן תרומה דאורייתא, אבער לויט מאן דאמר אז אין בית דין מצווין להפרישו, וואס איז די פראבלעם? ענטפערט די גמרא, די פראבלעם איז. גזירה שמא יאכיל חרש בפיקחת איז ווי רש"י לערנט אז די גמרא איז יעצט חוזר אז מען גייט נישט אטו חרש בחרשת מען האט מורא חרשת און פיקח אטו חרש און פיקחת און חרש און פיקחת דארטן איז א פראבלעם פרעגט די גמרא וואס איז די פראבלעם וליכול בתרומה דרבנן, ווייטער, חרש און פיקחת, א חרש האט קדושין דרבנן, איז דא קדושין דרבנן, איז תרומה דרבנן זאל מען קענען עסן, וואס איז די פראבלעם? זאגט די גמרא, דא איז דער פראבלעם גזירה שמא אתי לאכ שמא אתי לאכולי בתרומה דאורייתא, און איך אפילו איך האלט אז קטן אוכל נבילות אין בית דין מצווין להפרישו, אבער דא רעדט מען נישט פון קיין קטן אוכל נבילות, דא רעדט מען א גדול אוכל נבילות, ווייל מען רעדט דאך דא וועגן א אישה וואס איז א פיקחת, די מאן איז א חרש, און דא האט מען מורא אז ער צולאזן טאמער מ'עט עסן תרומה דרבנן מ'עט צוקומען צו עסן תרומה דאורייתא, דאס איז א פראבלעם. עס קומט אויס למסקנא, די טעם פארוואס א חירשת מיט פיקח טאר נישט עסן קיין תרומה דרבנן איז גזירה אותי חירשין פיקחת, און טאמער זיי וועלן עסן תרומה דרבנן וועלן זיי צוקומען צו עסן תרומה דאורייתא און דארטן איז דא א פראבלעם. ס'איז געשטאנען ווייטער אין די משנה, על המריש הגזול שבנאו, איז אלס תקנת השבים דארף מען נישט צוריק געבן די מריש מען קען צוריק געבן דמים. זאגט די גמרא דאס איז תלוי באמת אין א מחלוקת בית שמאי און בית הלל, תנו רבנן שטייט אין די ברייתא גזל מריש ובנאו בבירה, בית שמאי אומרים אז ס'נישט דא קיין עצה, מקעקע כל הבירה מען דארף מען דארף צונעמען די גאנצע בירה די גאנצע בנין כולה און מחזיר מריש לבעליו מען דארף צוריק געבן די ברעט צו די בעל הבית. בית הלל אומרים ניין, אין לו אלא דמי מריש בלבד, ער דארף נאר אפצאלען די ווערט פון די מריש משום תקנת השבים כדי לייכטער מאכען מענטשען זאלען קענען טוהן תשובה, קומט אויס אונזער משנה גייט טאקע ווי בית הלל אליבא דהלכתא שטייט ווייטער ועל חטאת הגזולה אז טאמער א מענטש האט געגנבעט א בהמת חולין און ער ניצט עס צו ברענגען א חיוב פאר א חיוב חטאת וואס ער האט געשטאנען אין די משנה אז טאמער ס'איז לא נודעה לרבים איז עס מכפרת אלס תיקון המזבח, ברענגט די גמרא דא א מחלוקת, אמר עולא, דבר תורה מדאורייתא, טאמער האסט מקריב געווען א חטאת גזולה, איז בין נודעה בין לא נודעה, אפילו ס'איז לא נודעה, ס'איז נישט נודע לרבים, אבער אינה מכפרת, קענסט נישט נתכפר ווערן מיט א חטאת גזולה, פארוואס נישט? מאי טעמא? ווייל ס'איז דאך נישט דיינס. נאר וואס, וואס ווילסטו זאגן, איינמאל ס'איז גע'גנב'עט, האט די בעלים מייאש געווען, ייאוש כדי לא קני. סתם ייאוש אליין, אן שינוי רשות, איז נישט קונה. ווען די גזלן וואלט עס אוועקגעגעבן פאר א צווייטע, פארקויפט אדער אוועקגעגעבן במתנות פאר א צווייטע, וואלט געווען ייאוש און שינוי רשות קען דער צווייטער ברענגען פאר א קרבן, אבער דא איז נישט דא קיין שינוי רשות, ס'איז סך הכל דא ייאוש לאחר שהגיע לידו, איז ייאוש כדי לא קני, איז מדאורייתא דאס איז נישט זיין בהמה קען ער עס נישט מקריב זיין. איז אויב אזוי טאמער מדאורייתא קען ער נישט מקריב זיין אזא קרבן ווייל ייאוש אליין איז נישט קני ס'נישט זיין בהמה, איז וואס איז פשט פארשטיי איך זייער גוט אז לא נודע, א פארשטיי איך זייער גוט אז נודע איז עס נישט מכפר, אבער מה טעם אמרו אז לא נודע איז עס יא מכפר? טאמער ס'איז נודע נישט מכפר פארשטיי איך ס'איז נישט זיינס, אבער ביי לא נודע אז ס'איז יא מכפר, פארוואס? למעשה ס'איז נישט זיין קרבן. חכמים האבן מתקן געווען ס'איז מכפר, שלא יהיו כהנים עצבים, ווייל טאמער מ'וועט זאגן אז ס'איז נישט מכפר, און די כהנים זיינען אינגאנצן פארדראסן, ס'קומט אויס זיי האבן דא מקריב געווען א קרבן פאר יענע, זיי האבן נישט געכאפט אז דאס איז א חטאת גזולה, און זיי האבן געגעסן די פלייש, ווייל די בשר חטאת גייט לכהנים, האבן זיי געגעסן מאכלות אסורות, זיי האבן געגעסן פלייש פון פון חולין ש ש שהקריב בעזרה, ווייל דאס איז נישט געווען קיין קרבן. איז כדי עס זאל נישט זיין כהנים עצבים האט מען געזאגט אז יענער האט א כפרה ער מוז נישט ברענגען נאך א קרבן כדי די כהנים זאלן נישט זיין עצבים. יעצט תוספות פרעגט דא א קשיא אז דאס וואס שטייט דא עולא זאגט אז ייאוש בכדי לא קני זאגט תוספות אז דו קוקסט אריין אין די סוגיא אין מסכת בבא קמא אין מרובה דארטן שטייט קלאר אז אז ייאוש אליין איז יא קונה. ענטפערט תוספות אין הכי נמי, בכל התורה ייאוש אליין איז קונה, אבער דווקא דא ביי קרבן דא זאגט עולא אז ס'וואלט נישט געווען כשר להקרבה, אלס מצוה הבאה בעבירה. רש"י איז משמע אלס אן אנדערע טעם, רש"י זאגט דא ייאוש כדי לא קני לענין הקרבה, רש"י איז אויכעט משמע אזוי ווי תוספות אז באמת חוץ לענין קרבן איז עולא אויך מודה אז מיט ייאוש אליין איז ער קונה, נאר לענין הקרבה לא קני, ואפילו שמענו שנתייאשו הבעלים לא קרינא ביה קרבנו, וויבאלד די תורה זאגט דא א מיעוט קרבנו, איז משמע ס'מוז זיין זיינס און ייאוש אליין העלפט נישט, איז אויך סיי רש"י און סיי תוספות לערנען אז דאס וואס איך זאג אז ייאוש בכדי לא קני איז דווקא כלפי די דין הקרבה אז מ'זאל נישט קענען מקריב זיין, חכמים האבן מתקן געווען אז ס'איז יא מכפר. אמרי ליה רבנן לעולא, וויאזוי זאגסטו אז די טעם פארוואס חכמים האבן מתקן געווען אז ביי לא נודע איז דא א כפרה שלא יהו כהנים עצבים, די משנה שטייט אן אנדערע טעם פארוואס ס'איז דא א כפרה, די משנה שטייט והאנן מפני תיקון המזבח תנן, משנה שטייט מ'האט מתקן געווען שהיא מכפרת מפני תיקון המזבח. אמר להם. אז היינו הך, דאס מיינט תיקון המזבח, וואס מיינט תיקון המזבח? דכיון דכהנים עצבין, טאמער די כהנים וועלן וויסן אז די קרבן איז געווען א קרבן פסול, האבן זיי מקריב געווען חולין בעזרה און זיי האבן געגעסן בשר פון חולין בעזרה, וועלן זיי זיין עצבין, און זיי שוין מורא האבן מקריב זיין קרבנות פאר די נעקסטע מענטש, אפשר ברענגט ער אויך א קרבן גזול, איז די אויסקומען נמצא מזבח בטל. איז דאס מיינט די משנה, תיקון המזבח כדי די מזבח זאל נישט זיין בטל ווייל כהנים וועלן זיין עצבין, האט מען מתקן געווען אז די בעלים זאל האבן א כפרה, וועלן די כהנים נישט זיין עצבין, ממילא וועט די מזבח נישט בטל ווערן. אבער לכאורה פרעגט רש"י, וואס איז פשט דא, טאמער איך זאג אז מדאורייתא פעלט עס דא אין די דין פון קרבן, מ'קען עס נישט מקריב זיין, ס'נישט קרבנו, איז קומען חכמים און זיי האבן עוקר געווען דבר מן התורה, דער מענטש איז דאך מחויב קרבן חטאת, ער האט נישט יוצא געווען מדאורייתא מיט דער קרבן, ווייל ס'נישט קרבנו, און די חכמים זאגן ער איז פטור פון א חטאת, זיי האבן עוקר געווען דבר מן התורה, זאגט רש"י יא, דאס איז די אלטע כלל, בשב ואל תעשה, יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, ממילא דאס שב ואל תעשה, מ'זאגט דעם מענטש, ברענג נישט קיין נאך א קרבן. אבער פני יהושע זאגט טאקע לויט רש"י אז דא מוז זיך רעדן אז ס'נתברר געווארן אז די בהמה איז גע'גנב'ט נאך מ'האט שוין מקטיר געווען די אימורים און נאך מ'האט שוין געגעסן די בשר, ווייל אויב נישט האבן מיר געוואר געווארן פארדעם, איז דעמאלטס האטן טאקע האבן די חכמים טאקע נישט קיין רעכט מכשיר צו זיין אז מ'זאל קענען בידיים עסן און מקטיר זיין די אימורים, דאס איז עוקר דבר מן התורה בקום ועשה, נאר דא רעדט מען ס'איז לאחר מעשה, לאחר מעשה איז מען געוואר געווארן אז ס'איז געווען א בהמה גזולה, האט מען געזאגט אז יענער האט א כפרה כדי עס זאל נישט זיין כהנים עצבין, און דאס איז נאר א פראבלעם פון שב ואל תעשה, בשב ואל תעשה יש כח לעקור דבר מן התורה, על כל פנים דאס איז די שיטה פון עולא. רב יהודה אמר, פונקט פארקערט, דבר תורה מדאורייתא בין נודע בין לא נודע, אפילו ס'איז נודע לרבים, מכפרת. יענער וואס האט עס געברענגט, הגם ס'איז גזילה, האט א כפרה, מאי טעמא? ווייל יאוש כדי קני, יאוש איז קונה אפילו אן שינוי רשות, אפילו בנוגע הקרבה אויך. איז אויב אזוי איז זייער גוט פארוואס איך זאג אז ביי לא נודע איז עס מכפר, ווייל ס'איז נישט קיין פראבלעם איינמאל ס'איז דא יאוש. נאר די שאלה איז מה טעם אמרו נודע אינה מכפרת, פארוואס ווען ס'איז נודע לרבים דעמאלטס איז נישט מכפר, די משנה זאגט דאך דווקא טאמער ס'איז לא נודע איז מכפר, איז מבואר אז טאמער ס'איז נודע איז אינה מכפרת, מ'טאר עס נישט מקריב, דא דא די טייטש אינה מכפרת מיינט מ'טאר עס נישט מקריב זיין, פארוואס נישט מדאורייתא יאוש איז קונה, זאגט די גמרא ס'א תקנה דרבנן מ'זאל עס נישט מקריב זיין, שלא יאמרו טאמער ס'איז נודע לרבים מענטשן ווייסן אז דאס איז א קרבן גזולה, איז עס א גנאי פאר די מזבח שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות, הגם אין הלכה איז דאס נישט קיין גזילה ווייל ס'איז יאוש קונה, אבער מענטשן טאמער ס'איז נודע לרבים און מענטשן זאגן אז די מזבח עסט דא גזילות וועגן דעם האט מען מתקן געווען טאמער ס'איז נודע איז זאל מען עס נישט מקריב זיין. זאגט די גמרא בשלמא לעולא וואס לערנט אז מדאורייתא איז דאס נישט קיין קרבן און די תקנה איז געווען אז מען זאל קענען מקריב די תקנה איז געווען אז עס איז דא א כפרה ביי לא נודע איז היינו דקתני חטאת פארוואס כאפט אן די משנה דווקא א פאל פון חטאת גזולה פארוואס נישט אפשר א עולה גזולה די זעלבע זאך איז לויט עולא איז זייער גוט היינו דקתני חטאת פארוואס ווייל חטאת איז א בהמה וואס איז דא אכילת כהנים די גאנצע סיבה פארוואס מען האט געזאגט די רבנן האבן מתקן געווען אז די בעלים האט א כפרה איז כדי די כהנים זאלן נישט זיין עצבים פון דעם וואס זיי האבן געגעסן א קרבן פסול א חולין בעזרה, איז ביי חטאת איז נוגע די חשש, ביי חטאת האבן זיי געגעסן, אבער עולה, א עולה עסן דאך עסן זיי דאך נישט, ס'איז כולו כליל, איז דארט איז נישט דא קיין פראבלעם שתהא כהנים עצבים, און ממילא דארט האט מען טאקע נישט מתקן געווען אז ס'האט א כפרה, אלא לרב יהודה רב יהודה זאגט אז לעולם מדאורייתא איז יא דא א כפרה, פארקערט די חכמים האבן מתקן געווען ס'זאל נישט מכפר זיין אין א פאל פון נודע שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות, איז מאי איריא חטאת אפילו עולה נמי, און נאך מער א עולה איז דאך דא מער אכילת מזבח, א עולה איז כולו כליל, איז דארטן זיכער ביי עולה זאל מען זאגן אז טאמער ס'איז נודע לרבים איז דאס נישט קיין כפרה ווייל ש, די תקנה של מזבח אוכל גזילות, זאגט די גמרא אז ביסט גערעכט, לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא עולה דכליל היא, דאס איז פשוט אז ס'איז נישט מכפר ווען ס'איז נודע, ווייל דעמאלטס איז זיכער ערשט וועט מען זאגן אז מזבח אוכל גזילות, נאר די חידוש איז אפילו חטאת נמי, חטאת איז רוב פון די בשר גייט, די גאנצע בשר גייט דאך צו די כהנים לאכילה, נאר די חלב ודם גייט אויפן מזבח, אפילו חטאת נמי דחלב ודם הוא דסליק לגבי, מזבח, ואידך כהנים אכלי, די רעסט פון די בשר עסן די כהנים, איז ממילא דארטן וואלט איך נישט געזאגט אז ס'איז דא אזא חשש מזבח אוכל גזילות, קא משמע לן אפילו הכי גזור אז טאמער ס'איז נודע לרבים האט מען געזאגט אז שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות. אבער אין הכי נמי, עולה איז א מילתא דפשיטא אז דארטן איז שייך די סברא פון מזבח אוכל גזילות. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, תנן, ס'איז דאך געשטאנען וואס איז די לשון די משנה אז מ'האט מתקן געווען על חטאת הגזולה שלא נודע לרבים, שהיא מכפרת מפני תיקון המזבח, איז דער פשוט פשט אין די משנה איז משמע אז די תיקון המזבח איז ווען, באופן ווי ס'איז לא נודע לרבים, האט מען מתקן געווען אז ס'איז מכפר, אז ס'איז דא א כפרה אלץ תיקון המזבח, איז בשלמא לעולא ניחא, ווייל די תיקון המזבח די תקנה איז געווען אז ס'זאל מכפר זיין אלץ שלא יהיו כהנים עצבין, איז די תקנה איז געווען פארוואס ס'זאל יא מכפר זיין ביי לא נודע, אלא לרב יהודה איפכא מיבעי ליה די משנה וואלט געדארפט זאגן פונקט פארקערט, די לשון המשנה וואלט געדארפט זיין אז מען האט מתקן געווען אז א חטאת הגזילה שנודע לרבים האט מען מתקן געווען שאינה מכפרת אלץ תקנת המזבח, תקנת המזבח איז א סיבה פארוואס אינה מכפרת נישט קיין סיבה פארוואס ס'איז יא מכפרת, זאגט די גמרא הכי נמי קאמר אזוי דארף מען טאקע לערנען פשט אין די משנה, די לשון המשנה איז לא נודע איז מכפרת נודע, איינער מכפרת, דווקא ווען ס'איז לא נודע דעמאלטס איז מכפרת, אבער טאמער ס'איז נודע איז אינה מכפרת, און אויף דעם איז מפני תיקון המזבח, מפני תיקון המזבח גייט אויף די דיוק אז נודע אינה מכפרת, פארוואס טאקע נודע אינה מכפרת, פארוואס טאקע דווקא לא נודע מכפרת און נודע נישט, אלס תיקון המזבח, כדי מ'זאל נישט זאגן המזבח אוכל גזילות. מתיב רבא, גנב, איינער גנב'עט א בהמה פון א בהמת חולין. והקדיש, דער גנב האט מקדיש געווען די בהמה, ואחר כך טבח ומכר, נאך ער האט מקדיש געווען איז ער געגאנגען און האט געשחט'ן אדער פארקויפט די בהמה. איז נארמאל ווייסט מען די הלכה איז פאר גניבה צאלט מען כפל פאר טביחה ומכירה צאלט מען ד' וה'. אבער דא משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. כפל דארף ער צאלן ווייל ער האט געגנב'ט פון א הדיוט ממילא ס'איז געווען א בהמת חולין. ד' וה' צאלט ער נישט ווייל דאס איז געווען נאך ער האט שוין מקדיש געווען, די הלכה איז צו הקדש צאלט מען נישט ד' וה', ד' וה' איז דווקא פון א הדיוט, ותני עלה, די ברייתא שטייט אז בחוץ כי הי' גוונא, אין די פאל ווען ער האט עס מקדיש געווען נאך די גניבה, ווען ער וואלט עס גע'שחט'ן בחוץ וואלט ער באקומען כי האי גוונא ענוש כרת, וואלט ער באקומען א עונש כרת אלץ שחוטי חוץ. פרעגט די גמרא ואי אמרת יאוש כדי לא קני טאמער מ'האלט ווי עולא אז מדאורייתא יאוש אליין לא קני איז אויב אזוי איז דאס נישט זיין קרבן טאמער ס'איז נישט זיין קרבן אויב אזוי איז די הקדש נישט קיין הקדש לכאורה איז כרת מאי עבידתיה ווי אזוי איז שייך דא כרת פאר שחוטי חוץ זאגט רשי אז דאס אז דו ביסט מח א אז ס'איז דא א פטור פון ד' וה', לכאו' קענסטו פרעגן די זעלבע קשיא, פארוואס איז דא א פטור ד' וה', טאמער מדאורייתא האסטו נישט קונה קונה געווען, איז דאס נישט קיין הקדש, האסטו גע'שחט'ן א בהמת חולין, אויב אזוי זאל זיין דאך תשלומי ד' וה'. זאגט רש"י, אויף דעם קען איך פארשטיין פארוואס ס'איז נישט דא קיין ד' וה', ווייל די דין וואס עולא זאגט אז מדאורייתא לא קני האט מען דאך פריער געזאגט אז תוספות און רש"י האלטן ביידע אז באמת איז עולא אויך מודה אז יאוש בכדי איז קונה בעלמא, ס'איז נאר א באזונדערע מיעוט כלפי הקרבה, וויבאלד שטייט קרבנו, ממילא האט מען ממעט געווען אז יאוש אליין הייסט נישט זיין קרבן בנוגע הקרבה, אבער בנוגע די הקדש איז דאס יא זיין קרבן, ממילא האט ער עס געקענט מקדיש זיין, טאמער האט ער עס מקדיש געווען איז נישט דא קיין תשלומי ד' וה' ביי הקדש, אבער אויף די הקרבה, דארטן זאג איך אז יאוש בכדי לא קני, אז ס'איז נישט זיין בהמה, און ממילא איז נישט שייך קיין הקרבה, ווען נישט די תקנה אז ס'זאל מכפר זיין אלץ שלא יאמרו שלא יהו כהנים עצבין מדאורייתא האט מען געזאגט דא אז די הקרבה איז נישט קיין הקרבה איז אויב אזוי טאמער מ'קען מדאורייתא קען מען עס נישט מקריב זיין איז נישט שייך מחייב צו זיין כרת פאר שחוטי חוץ די חיוב כרת איז שטייט אין די פסוק ווייל וויבאלד אל פתח אהל מועד לא הביאו ממילא איז דא א חיוב כרת אבער טאמער די זאגסט מדאורייתא איז דאס נישט חזי להקרבה ווייל יאוש בכדי לא קני איז אויב איז דאס נישט ראוי לפתח אהל מועד, וויאזוי קען עס זיין מחויב כרת? כרת מאי עבידתיה? ענטפערט די גמרא, אמר רב שיזבי, יא, דא רעדט מען כרת מדבריהם. די גמרא פארשטאנען, כרת מדבריהם מיינט א דרבנן'דיגע כרת, אחיכו עליה. אין בית מדרש האט מען געלאכט פון רב שיזבי. כרת מדבריהם מי איכא? ווער האט עפעס געהערט אזא סארט מציאות דרבנן'דיגע כרת? כרת מיינט מיתה בידי שמים! וואס מיינט כרת דרבנן? אמר להו רבא, איין מינוט, גברא רבה אמר מילתא, רב שיזבי איז דאך א גדול הדור, ער האט דאך געזאגט די זאך, איז לא תחיכו עלה, מ'קען נישט לאכן, דארף מען אריינקלערן וואס האט ער געמיינט. האט רבא מסביר געווען, רב שיזבי האט אזוי געמיינט צו זאגן, עס איז נישט קיין כרת דרבנן, אוודאי יעדע כרת איז א כרת דאורייתא, נאר כרת שעל ידי דבריהם באתה לו. דא וועט זיין, טאמער ער שעכט עס בחוץ, וועט זיין א כרת דאורייתא וואס קומט צו דורך די תקנה דרבנן, ווייל וויבאלד די רבנן האבן געוואלט אז אז ווען ער גנב'עט דא א בהמה און ער איז דאס מקריב זאל עס האבען א כפרה, אזוי ווי מ'האט געזעהן פריער, אלץ כדי שלא יהו כהנים עצבין, איז האבן די רבנן אויך אריין געלייגט די בהמה וואס איז געגנב'עט ברשות גנב, אז טאמער ער איז עס מקדיש איז חל א הקדש גמור, ער זאל חייב זיין כרת טאמער ער שעכט עס בחוץ. אזוי ווי זיי האבן עס אריינגעשטעלט ברשות לענין כפרה, האבן זיי עס אריינגעשטעלט אין זיין רשות בנוגע אז טאמער עס איז שחוטי חוץ זאל עס זיין כרת, און ממילא איז דאס כרת דאורייתא וואס איז צוגעקומען דורך די תקנה דרבנן. איי, וויאזוי גייט עס, טאמער מדאורייתא איז דאס נישט אין זיין רשות, וויאזוי קען די רבנן דאס טון? זאגט רש"י, אלס הפקר בית דין הפקר קענען זיי דאס מאכן. פרעגט די גמרא. כי נאכאמאל איז אוקמוה רבנן ברשותיה כי היכי דליחייב עלה אמר רבא הא ודאי קא מיבעיא לי דאס האב איך יא א שאלה די זאגסט מיר אז די רבנן האבן עס אריינגעלייגט אין זיין רשות כדי עס זאל הייסן זיינס אז די הקדש זאל זיין א הקדש אז טאמער ער איז שוחט בחוץ זאל זיין כרת אבער כי אוקמוה רבנן ברשותיה אויף ווי ווייט למפרע האבן די רבנן עס אריינגעלייגט אין זיין רשות אז ער איז א בעלים משעת גניבה, תיכף משעת גניבה האט מען געזאגט ס'איז אין זיין רשות, או משעת הקדישה, אדער תיכף פאר די הקדש, דעמאלטס האט מען עס אריינגעלייגט אין זיין רשות כדי די הקדש זאל חל זיין, אז ס'זאל חל זיין דא א חיוב כרת טאמער ער שחט עס בחוץ. פרעגט די גמרא למאי נפקא מינה פון ווען מ'האט עס אריינגעלייגט אין זיין רשות? זאגט די גמרא ס'איז א גרויסע נפקא מינה לגיזותיה וולדותיה, טאמער די בהמה האט געהאט גיזות וולדות צווישן די גניבה און די הקדש צו וועמען בלאנגט עס? טאמער מען האט עס אריינגעלייגט אין זיין רשות משעת גניבה איז די גיזות וולדות בלאנגען צו אים, ער מוז אפצאלען די בעלים וויפיל די בהמה מבער איז געווען ווערט בשעת די גניבה, אבער וואס ס'וואקסט נאכדעם די גיזות און ולדות געהערט צו אים, טאמער איך זאג מען האט עס נאר אריינגעלייגט אין זיין רשות לפני הקדש אויב אזוי בלאנגט עס צו די בעלים. מאי, וואס איז די הלכה? הדר אמר רבא ס'איז מסתבר אז מ'האט עס נאר אריינגעלייגט אין זיין רשות משעת הקדישה, ווייל טאמער מ'לייגט עס אריין אין זיין רשות משעת גניבה קומט אויס שלא יהא חוטא נשכר, מ'וויל נישט אז די חוטא זאל נאך פארדינען, איז ממילא האט מען געזאגט מ'לייגט עס אריין אין זיין רשות, אבער נאר פון די שפעטערדיגע זמן פון די זמן פון הקדש, ממילא גייט נישט צו אים די גיזות און ולדות. זאגט די משנה. לא היה סקריקין ביהודה בהרוגי מלחמה, מהרוגי מלחמה ואילך יש בה סקריקין, סקריקין איז געווען, מ'האט געהאט פריער אין די מסכת גוים רוצחים, זיי פלעגן קומען זיך אנטשעפענען מיט די אידן, און די איינציגע וועג די איד האט געקענט פטור ווערן פון זיי מען זאל אים נישט הרג'נען, האט מען געדארפט אוועק געבן די קרקע, די איד האט געזאגט פאר אים שא קרקע זו, טראג אוועק די קרקע ואל תמיתני. מיר זעהן שפעטער אין די גמרא אז ס'איז דא טאמער סיקריקין קומען און מען נעמט אוועק זיין קרקע דאס הייסט מ'איז געקומען מ'וויל אים הרג'ען ער האט זיך אפגעפאטערט פון די הריגה דורך אוועק געבן די קרקע און יעצט איז די סיקריקין געגאנגען און מ'האט פארקויפט די קרקע וואס זיי האבן אוועק גענומען פון אים צו א צווייטע איד און די שאלה איז טאמער די נגזל טרעפט די לוקח צו ער קען אוועק נעמען די קרקע צוריק צו זיך איז חל דא די מקח. אדער נישט איז געווען א תקנה פון סיקריקין אז מען האט געזאגט אז וויבאלד דער מענטש האט עס אוועק געגעבן שלא ברצונו איז ממילא האט ער עס נישט אוועק געגעבן בלב שלם איז עס קיינמאל נישט געווארן אויס זיינס איז ממילא ווען די לקח קויפט עס באלאנגט עס נישט צו די לוקח קען די בעלים אוועקנעמען פון די לוקח. איך גיי יעצט דא מיט די מסקנות הגמרא מ'זאל קענען פארשטיין די משנה. איז אויף דעם זאגט די משנה די דין פון סיקריקין לא היה סיקריקין ביהודה בהרוגי מלחמה. בשעת טיטוס איז געקומען לוחם זיין אויף ירושלים, דעמאלטס אידישע בלוט איז געווען ממש ביליג, מ'האט געהארגעט אידן רעכטס און לינקס. איז דארטן ווען די מענטש האט אוועקגעגעבן די. קרקע פאר סיקריקים האט עס אוועקגעגעבן אינגאנצן בלב שלם ווייל ער האט געוואוסט טאמער נישט הארגעט מען אים און ממילא איז מסכים געווען פטור צו ווערן פון די קרקע כדי מען זאל אים נישט הארגענען ממילא האט ער טאקע פארלוירן די בעלות איז דעמאלטס נישט געווען תקנה פון סיקריקים דעמאלטס טאמער איינער האט געקויפט די קרקע פון די סיקריקים באלאנגט עס צו די לוקח איז דאס זאגט די משנה לא היו סיקריקים ביהודה בהרוגי מלחמה בשעת מען האט געהארגעט אידן דארטן ווען טיטוס איז געקומען קיין ירושלים דעמאלטס איז נישט געווען די דין פון סיקריקים אבער מהרוגי מלחמה ואילך אין די שפעטערדיגע תקופה נאך ס'האט זיך געענדיגט די תקופה פון טיטוס, וואס דעמאלטס איז נישט געווען אזא סכנה פאר אידן, דעמאלטס איז יש בה סיקריקים, דעמאלטס איז דא די דין פון סיקריקים, די גמרא וועט עס מסביר זיין אביסל מער. כיצד, וואס איז די מציאות פון די תקנה פון סיקריקים, טאמער איינער איז געגאנגען לקח מסיקריקים, איינער האט געקויפט די קרקע פון די סיקריקים, און נאך א גרעסערע חידוש, וחזר ולקח מבעל הבית, נאך ער האט עס געקויפט פון די סיקריקים, האט ער, איז ער געקומען צו די בעל הבית, ער איז געוואר געווארן פון וועם די סיקריקים האבן עס גענומען, און ער קומט צו די בעל הבית און ער מאכט א קנין פון אים אויך. אף על פי כן, מקחו בטל. פארוואס מקחו בטל? זאגט רש"י צוויי סברות, די ערשטע סברה זאגט רש י, ווייל די בעלים קען זאגן איי דו האסט געמאכט מיט מיר א קנין איך האב עס נאר געטוהן מיראה ווייל וויבאלד די סיקריקים האבן עס פארקויפט צו דיר טאמער איך וועל זאגן איך בין נישט מסכים דו קומסט צו מיר און דו ווילסט איך זאל מסכים זיין פארקויפן טאמער איך זאג איך בין נישט מסכים וועלן סיקריקן זעהן אז איך האב בדעה אוועק צו נעמען פון זיי ממילא זיי וועלן מיך נאכאמאל קומען הרגנען איז אלס יראה האב איך מסכים געווען אבער באמת איך האב עס קיינמאל נישט געטוהן בלב שלם נאך א פשט זאגט רש"י ער קען זאגן איך האב סתם געטוהן א שפיל דא ווייל טאמער דו קויפסט עס נישט דעמאלטס דארף איך גיין דא דין תורה מיט סיקריקים, מיט סיקריקים וויל איך זיך נישט צוקריגן דא, מיט דיר האב איך נישט קיין פראבלעם גיין אין דין תורה, ממילא האב איך מסכים געווען אז דו זאלסט עס קויפן כדי איך זאל קענען קומען נאכדעם האנדלן מיט דיר אנשטאטס מיט די סיקריקים. איז על כל פנים ביידע פשטים די נקודה איז איך האב עס נישט געגעבן בלב שלם ממילא איז דער מקח בטל. דאס איז דווקא טאמער די לוקח איז געקומען מאכן א קנין מיט די נגזל פאר נאך ער האט עס געקויפט פון די סיקריקים, אבער זאגט די משנה ווייטער, וואס איז טאמער געקומען ערשט פון די בעל הבית, מבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקין, ערשט איז ער געקומען צו די בעל הבית און געמאכט א קנין מיט די בעל הבית אפצוקויפן די קרקע וואס איז אין די האנט פון די סיקריקים, נאכדעם איז ער געגאנגען עס אפגעקויפט פון די סיקריקים בכהאי גוונא טאמער דער בעל הבית האט מסכים געווען מאכן א קנין דא מיט דער לוקח איז מקחו קיים דא נישט דא די סברה מפני היראה ווייל עס איז געווען פאר די סיקריקים פאר יענער האט עס געקויפט פון די סיקריקים. זאגט די משנה נאך א ענליכע דין לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה. דא רעדט מען אזוי, רש"י זאגט דריי אופנים, אדער די מאן האט א קרקע וואס ער האט מייחד געווען דאס וועט זיין די פירעון פון די כתובה, אדער ער האט עס אפילו אריינגעשריבען אין די שטר כתובה אז די קרקע איז מיוחד פאר פירעון הכתובה, אדער רעדט מען דא וועגען א קרקע וואס די פרוי האט אריינגעברענגט נכסי צאן ברזל וואס איז געווען דא א שומא בשעת די נישואין, מען האט אפגעשאצט די קרקע, און די מאן די מאן מוז צוריק צאלן נאכן נאך נאך ער איז איר מגרש אדער נאך מיתה מוז ער צוריק צאלן פאר די פרוי די שוויות פון די קרקע, און טאמער די קרקע ווערט קאליע איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז זיין קרקע, אבער ער מוז אבער צאלען די סכום וויפיל די קרקע האט זיך אפגעשאצט בשעת די נישואין. איז אין די אלע דריי פעלער וואס איז געווען? טאמער ס'קומט איינער און די מאן פארקויפט אים די קרקע וואס איז משעבוד צו כתובת אישה אדער ס'איז משעבוד צו איר נכסי צאן ברזל איז לקח מן האיש און נאכדעם וחזר ולקח מן האישה איז ער געגאנגען ליתר שאת און האט אויך געמאכט א קנין נאך די געמאכט די קנין פון די איש איז געגאנגען מאכן א קנין פון די אישה איז דא איז אויך מקחו בטל פארוואס? ווייל די פרוי קען זאגן איך האב קיינמאל נישט מסכים געווען אוועק צו געבן דא מיין שעבוד, איי האסט געמאכט מיט מיר א קנין? יא, איך האב מסכים געווען צו די קנין, ווייל ווייל טאמער נישט וואלט די מאן נישט געווען צופרידן, מילא נחת רוח עשיתי לבעלי, ווייל ווען ער זעט אז איך בין נישט מסכים וועט ער זאגן אה, די די די די האלטסט אויגן דא אויף די קרקע די ווארטסט איך זאל דיך מגרש זיין אדער די ווארטסט איך זאל שטארבן ממילא זאגט זי נחת רוח עשיתי לבעלי האב איך מסכים געווען אבער אבער אויף אן אמת'ן האב איך נישט מסכים געווען איז מילא מקחו בטל טאמער ער איז געקומען ער האט געמאכט א קנין מן האישה וחוזר ולקח מן האיש דעמאלטס איז מקחו קיים דעמאלטס איז נישט דא קיין סברה נחת רוח עשיתי לבעלי ווייל די בעל האט נאך נישט מקנה געווען די קרקע זאגט די גמרא די דין וואס עס שטייט דא תקנת סיקריקין זו משנה ראשונה, לכתחילה איז געווען אזא תקנה פון סיקריקין אז טאמער ס'איז נישט בשעת מלחמה איז דא א תקנה פון סיקריקין, אבער די בית דין של אחריהם אמרי ניין, מ'האט מבטל געווען די דין וואס מ'האט געזאגט תקנת סיקריקין אז מקחו בטל דער וואס קויפט פון די סיקריקין איז מקחו בטל, איז די משנה אחרונה געקומען און געזאגט ניין, הלוקח מסיקריקין איז ער קונה, נאר וואס נאר נותן לבעלים רביע, ער מוז צאלין א פערטל פון די פרייז פון די קרקע מוז ער צאלין צו די בעלים, פארוואס זאגט רש"י, ווייל סיקריקים וויבאלד זיי באקומען די קרקע אומזיסט פארקויפען זיי עס אביסעל ביליגער, מ'האט משער געווען אז די סיקריקים לאזען אפ פון די פרייז א פערטל פון די פרייז, ממילא דעי פערטל וואס די קונה האט פארדינט האט געצאלט ווייניגער ווי די פרייז אין די שוק, זאל ער צוריק צאלן דעי פערטל די פֿינף און צוואַנציק פראצענט זאל ער צוריק צאלן צו די בעלים, אבער די מקח בלייבט א מקח, פארוואס שטייט אין מפרשים, ווייל מענטשן האבן מורא געהאט זיך ארום צו שלאגן מיט די סיקריקים די די נגזל, און די סתם אידן האבן נישט געוואלט אפקויפן די סיקריקים ווייל זיי האבן געוויסט די הלכה איז מקחו בטל טאמער די בעלים קומט אוועק נעמען פון זיי פארלירן זיי, איז געבליבן די קרקע ביד הגוים ביד הסיקריקים, איז ממילא כדי מען זאל נישט האבן די קרקע ביד הסיקריקין האבן חכמים מתקן געווען אז מקחו מקח, נאר מען האט געזאגט אז מען מוז צאלען א רביע צו די בעלים. זאגט די משנה נאך א נקודה, אימתי ווען זאג איך אז די משנה אחרונה אז לוקח מסיקריקין איז קונה בזמן שאין בידן בזמן שאין בידן ליקח אז די בעלים האט נישט קיין געלט, ער קען נישט אפצאלן די סיקריקין כדי צוריק צו קויפן פון זיי, ממילא די לוקח וואס קויפט ווערט עס זיינס, אבל יש בידן ליקח, טאמער די בעלים האט געלט אפצוקויפן די סיקריקין, הן קודמין לכל אדם, קיינער קען אים נישט מקדים זיין און גיין אפקויפן די סיקריקין ווייל ס'קומט זיך די בעלים ערשט אז ער קען עס פודה זיין פון די סיקריקין, אפילו יענער האט עס שוין אפגעקויפט קען אים די בעלים זאגן איך גיב דיר די געלט דו האסט געצאלט גיב עס צו מיר. ווייל ער איז קודם. זאגט די גמרא, זאגט די משנה, רבי הושיב בית דין, ונמנו, נאך די תקנה אחרונה, משנה אחרונה, איז רבי געגאנגען האט מושיב געווען א בית דין, און מ'האט אפגע'פסק'נט נאך א נקודה. שאם, הגם מ'האט יעצט געזאגט אז די בעלים האט קדימה, אבער שאם שהתה בפני סיקריקין שנים עשר חודש, טאמער ס'איז שוין געווען ביד הסיקריקין פאר צוועלף חדשים און די בעלים האט זיך נישט אנגערופן אויסצולייזן איז בכהאי גוון האט ער פארלוירען זיין זכות קדימה און יעצט כל הקודם ליקח זכה און די לוקח איז קודם צו די בעלים נאך נאך צוועלף חדשים קען ער עס נעמען אבל נותן לבעלים רביע דאס איז געבליבען אז ער מוז צאלען א רביע צו די בעל זאגט די גמרא די גמרא האט פארשטאנען ווען די משנה זאגט לא היה סיקריקין ביהודה בהרוגי מלחמה האט די גמרא פארשטאנען פשוט מ'רעדט דא א מציאות אז ס'איז נישט געווען קיין מענטשן פון סיקריקין די די רוצחים זענען נישט געווען אז עס איז נישט געווען אזא מציאות וואס זענען געקומען ארויס צו כאפן קרקעות פון אידן בשעת די הרוגי מלחמה פרעגט די גמרא השתא בהרוגי מלחמה זאגסטו לא היה בה סיקריקין מהרוגי מלחמה ואילך יש בה סיקריקין ס'איז דאך מסתבר פונקט פארקערט אז בשעת מלחמה דעמאלטס איז דא סיקריקין אמר רב יהודה ווען די משנה זאגט אז ס'איז נישט געווען סיקריקין מיינט נישט די מציאות פון סיקריקין נאר אמר רב יהודה לא דנו בה דין סיקריקין קאמר, די משנה מיינט צו זאגן אז בשעת מלחמה האט מען נישט דן געווען די דין פון סיקריקין צו זאגן אז הלוקח מהם מקחו בטל, פארוואס נישט? דאמר רב אסי, ג' גזירות גזרו האבן בשעת טיטוס איז געקומען דעמאלטס מלחמה האלטן אויף ירושלים האט מען גוזר האבן די רוימים גוזר געווען ג' גזירות, קמייתא, די ערשטע גזירה זיי האבן גוזר געווען איז כל דלא קטל, ווער ס'טרעפט א איד און ס'הארגעט נישט די איד, לקטלי' זאל מען אים הארגענען. ממילא איז אידיש בלוט געווען ממש ביליג, יעדע גוי וואס האט געפונען א איד האט אים געהארגעט. מציעתא, די צווייטע גזירה איז געווען, ס'איז זיך אביסל אפגערוהט די מצב, ס'נישט געווען אזוי ערנסט, איז דעמאלטס איז די צווייטע גזירה איז געווען, אז כל דקטל טאמער א גוי הארגעט א איד, איז פטור בלא כלום אי אפשר, לייתי ארבע זוזי דארף צאלן עפעס א ממש א ביליגע פרייז פון פֿיר זוז, תוס' רי"ד לערנט פארקערט, זיי האבן געזאגט אז כל דקטיל באקומט פֿיר זוז, אבער על כל פנים עס איז געווען לייכטער פון אנפאנג, אין אנפאנג האט מען געזאגט ווער ס'זעהט א איד און הרג'עט אים נישט ווערט געהרג'עט, נאכדעם האט מען געזאגט ווער ס'זעהט א איד און הרג'עט אים באקומט פֿיר זוז אדער ער דארף צאלן פֿיר זוז, בתרייתא די לעצטע גזירה, דאס איז שוין געווען נאך די מצב איז געווארן אסאך מער רואיג, דעמאלטס פארקערט האבן זיי געזאגט מ'טאר נישט הרג'נען קיין אידן, כל דקטיל ווער ס'הרג'עט א איד ליקטלוהו זאל מען אים הרג'ען. איז הלכך דאס מיינט די משנה צו זאגן, ווען די משנה זאגט אז לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה דא רעדט מען דא רעדט מען קמייתא און מציעתא בשעת ס'געווען די ערשטע צוויי גזירות וואס אידישע בלוט איז געווען ביליג אדער מ'האט געזאגט אז מען מוז הרג'נען אידן, אדער על כל פנים ווער ס'הרג'עט א איד באקומט פֿיר זוז אדער ער דארף נאר צאלן פֿיר זוז, איז דעמאלטס כיוון דקטלי וויבאלד ס'איז אזוי גרינגשעץ געווען אידישע בלוט אז מ'פלעגט הרג'נען אידן רעכטס און לינקס, איז דארטן ווען סיקריקון קומען איז אגב אונסיה גמר ומקני, דעמאלטס הגם ער איז נישט אינטערסירט אוועקגעבן זיין קרקע אבער וויבאלד בלית ברירה מוז ער אוועקגעבן די קרקע פאר די סיקריקון ממילא מיינט ער עס אויפן אמת. ווייל דארט מען גיבט עס אוועק בלב שלם ווייל ער ווייסט אז ס'איז אמת'ע מצב פון סכנה, מה שאין כן בתרייתא ווען ס'האט געהאלטן ביי די דריטע גזירה וואס דעמאלטס אידישע בלוט איז נישט געווען ביליג פארקערט ווער ס'האט געהארגעט א איד האט מען געהארגעט איז אמרי דעמאלטס ווען די מענטש גיבט אוועק די קרקע פאר די סיקריקון האט ער נישט געמיינט אוועקצוגעבן באמת ווייל ער האט געוויסט אז אידן שטייען אויף גאנץ גוטס מצב האט ער געזאגט האידנא לישקול, לאז אים נעמען, איך גיי זיך נישט קריגן מיט אים יעצט, למעשה איז ער א רוצח, האידנא לישקול, זאל ער עס נעמען יעצט, למחר תבענא ליה בדינא, וועל איך גיין אין דין און זיך אקעגן שטעלן, איך האב נישט אזוי מורא צו גיין צו דין מיט א סיקריקון, ווייל מ'קען נישט סתם הרג'נען א איד, איז ממילא דאס וואס איך האב אים געגעבן היינט איז נישט קיין גילוי אז איך האב מסכים געווען אוועק צו געבן ממילא עס זאל ארויסגיין פון מיין רשות אז די לוקח זאל עס קענען קונה זיין, ניין, איז ממילא, בכהאי גוונא, האט די משנה געזאגט נאך די הרוגי מלחמה איז דאס איז די מצב פון נאך די הרוגי מלחמה, יעצט וואס איז טאקע די פשט פון די מצב פון בהרוגי מלחמה וואס מען האט געלאזט הרג'נען אידן, איז אינטערעסאנטע תוס', תוס' ברענגט א ירושלמי אז מען האט גוזר געווען א גזירה אויף יהודה, דאס הייסט דווקא שבט יהודה, לפי שמסורת בידם מאבותם, די גוים האבן געהאט א מסורה שיהודה הרג עשיו, זייער זיידע עשיו איז געהארגעט געווארן דורך די דורך די דורך דורך יהודה פון די שבטים וואס שטייט אין פסוק ידך בעורף אויביך האבן זיי געטייטשט דאס גייט ארויף אז יהודה האט געהארגעט עשיו און אזוי שטייט אויך אין זאת הברכה ידיו רב לו איי אונז ווייסן דאך די באקאנטע גמרא אין סוטה דארטן שטייט אז בשעת מ'איז געקומען באגראבן יעקב אבינו חושים בן דן איז געווען טויב און האט געזען ווי ס'נעמט א לאנגע צייט האט געפרעגט פארוואס מ'האט אים געזאגט נפתלי איז געלאפן ברענגען די שטר מכירה האט ער געזאגט און ביז דעמאלטס אבי אבא מוטל בבזיון האט ער גענומען א שטעקן און האט געהארגעט עשיו זעהט מען אז חושים בן דן איז געווען דער וואס האט געהארגעט נישט יהודה איז כדי מיישב צו זיין די סתירה זאגט תוספות דארף מען זאגען אז חושים בן דן האט אים טאקע געשלאגען אבער די נשמה זיינע נאכנישט ארויסגעפלויגען ביז יהודה האט אים געענדיגט איז ממילא האבן זיי מייחס געווען הריגת עשיו צו יהודה וועגען דעם האבן זיי געזאגט אז ווער עס הארגעט א איד איז תבוא עליו ברכה און פארקערט ווער עס הארגעט נישט קיין איד ליקטלוהו